אקעי די שאלה גייט אזוי. אה, לעילוי נשמת ר' ברוך, ברוך ב"ר שלמה. אקעי, די פרעגט אזוי. יענער פרעגט, איינמאל האט די רב גערעדט וועגן די, וועגן כינוס כלל ישראל. סאו בקיצור די שאלה איז, יענער פרעגט פארוואס איז דאס טאקע אז מען פאלגט נישט? רוב מענטשן האבן סמארטפאונס אן א פילטער אפילו די מוסדות ווייסן נישט און מען באהאלט עס אבער סאו מען האט א כשר'ע פאון ווייל מען וויל קענען האבן די קינדער אין די מוסדות אבער עכט פאלגט מען נישט בקיצור. קיצור כ'האב געזאגט אפאר וואכן צוריק אז די מעשה איז נישט קיין דורכפאל, די עצם געדאנק אז אידן קומען זיך צוזאם, אזויפיל אידן, און ס'איז זיכער געווען א חיזוק פון כלל ישראל יעדער איינער פארשטייט אז ס'איז זייער א וויכטיגע זאך אבער על כל פנים ס'באדערט אים די איידיע פארוואס פארוואס טאקע האבן עס מענטשן נישט ערנסט אנגענומען דאס איז די שאלה שוין די ערשטע זאך דארף מען וויסן אזוי ס'איז שוין געווען אין היסטערי יא אפילו ווען ס'איז נאך געווען א בית דין הגדול שוין בית דין של עין א' איז געווען מען האט געמאכט תקנות און מען האט עס נישט אנגענומען, יא די גמרא ברענגט אז די רבי יהודה נשיאה'ס, די אייניקל פון רבי יהודה הנשיא, האט געמאכט א גזירה אז מען טאר נישט קויפן אויל פון גוים, און די גמרא ברענגט אזוי ווי וויין, אזוי טאר מען נישט האבן אויל, און די גמרא ברענגט אז עס איז נישט נתקבל געווארן, כלל ישראל האט עס נישט אנגענומען מילא איז עס בטל געווארן. וואס מיינט כלל ישראל האט עס נישט אנגענומען? איך פארשטיי נישט. די רבנים האבן געזאגט אז מען טאר נישט קויפן אויל פון גויים, וואס הייסט מען האט עס נישט אנגענומען? וואסא חוצפה איז דאס? די ענטפער איז, ס'דא אזא זאך, יא, די בית דין הגדול האט געמאכט א תקנה און מען האט עס נישט עקסעפטעד, און תוס' ברענגט אז נישט די פשט אז מען האט עס געדארפט נאכדעם מבטל זיין, ס'איז געווען אז אויב מען האט עס נישט עקסעפטעד איז עס בטל געווארן פון זיך אליין. ס'הייסט תוס' זאגט אזוי ווי כאילו די אלע תקנות פון די חכמים, איז נאר א תקנה אויב מען עקסעפט עס, אויב צום סוף עקסעפט מען עס נישט איז די תקנה לכתחילה נישט געווארן. אזוי איז תוס' מסביר, אזוי טייטשט עס תוס' אפ. סאו ס'איז דא אזא זאך. אין אנדערע ווערטער, דאס איז שוין ווען ס'איז דא א בית דין הגדול. היינט איז נישטא קיין בית דין הגדול, ס'איז נישטא קיין בית דין של עין א', סאו למעשה איז נישט קיין קשיא פארוואס ס'דא געוויסע זאכן וואס מען עקסעפט נישט. אויב מען עקסעפט עס נישט מיינט אז ס'איז נישט. יא. און נאכדעם דארף מען וויסן נאך א נאך א וויכטיגע זאך, די אמת'ן אריין, אידישע קינדער ווילן זיין וואויל, עכט, ס'איז הונדערט פראצענט דאס, אידישע קינדער פאלגן, אידישע קינדער ווילן ווילן זיין וואויל, ס'איז די, איך מיין אז די די די עיקר פראבלעם פארוואס מען פאלגט נישט, ווייל מען האט געמאכט תקנות פון דעם. איך מיין ווען מען זאל סתם מאכן א כינוס כלל ישראל און ארויסברענגען די חומר הדבר און די מוסדות וואלטן נישט געמאכט קיין תקנות אז אויב מען דעיס טוט נעמט מען נישט אריין אין די מוסד און מען דארף האבן א כתב אישור און מען דארף דעיס מיין איך וואלט עס וואלט עס געווען אסאך אסאך בעסער ווייל די מציאות איז אידישע קינדער זענען א חזל זאגן אידישע קינדער זענען א קשי עורף יא ווייל דו ווילסט אזוי וויל איך פארקערט יא.

סאו למעשה, סאו למעשה וועגן דעם, דאס איז די, דאס איז די פאקט, די פאקט איז, ווען מען מאכט תקנות, מאכט עס א, א רושם אז מען וויל נישט, און פערטיג, לאז מיך אפ. ס'קען זיין דאס איז די סיבה פארוואס ס'איז געווען אזא ריזיגע פלאפ, ווייל, ווייל פלעין, ווייל ס'איז געווארן א, ס'איז געווארן א טרור אקציע, די רגע וואס ס'גייט אריין אין א טרור אקציע, איז געשען, איז געשען וואס איז געשען. כאטשיג רב וואזנער, כ'געדענק די דרשה, רב וואזנער האט געזאגט דעמאלטס אז. אז מ'זאל נישט אריין נעמען אין מוסדות עלטערן וואס זיי האבן זיי האבן פילטערס, זאג יא, רב וואזנער האט אבער געזאגט מ'זאל מאכן א תקנה, רב וואזנער האט געוואלט ארויסברענגען די חומר הדבר, איך בין זיכער ווען סתם רב וואזנער האט געזאגט, אקעי, עס איז זייער א חומר'דיגע זאך, אבער די רגע וואס מ'מאכט דערפון א תקנה, מ'מאכט תקנות און און מ'פייניגט די מענטשהייט, אזוי ווי איך הער פון מענטשן, מענטשן זאגן מיר וויאזוי מ'פייניגט די מענטשהייט, לאז מיך אפ, לאז מיך אפ, ווייסט וואס כ. איך וואלט איך האב מיך אן עצה געגעבן מיט דיר, איך וואלט איך וואלט מיך ארויסדרייען. סאו למעשה אבער ס'איז אויסגעקומען אז מען פאלגט נישט כלל ישראל, מען פאלגט נישט מען פאלגט נישט גדולי הדור. נאכדעם דארף מען וויסן א מורא'דיגע זאך, דער עצם דער עצם געדאנק אז מען מאכט תקנות, יא ס'איז קיינמאל נאכנישט געווען. ווען איך בין געווען א קינד און אפילו לאמיר גיין פאר צען יאר צוריק. די עצם געדאנק מען מאכט א תקנה א מוסד נעמט נישט אריין א קינד וואס די מאמע דרייווט, אדער א מאמע און ווען אונז זעמער געווען קינדער יא ס'איז געווען אין תלמוד תורה מאמעס וואס האבן געדרייווט, יא די רבי פלעגט בעטן מען זאל נישט דרייוון, אבער ס'איז נישט געווען אזא זאך אז אויב א מאמע דרייווט נעמט מען נישט אריין די קינדער אין די מוסד, ס'איז נישט געווען אזא מציאות, אדער א פרוי וואס לאזט וואקסן איר האר נעמט מען נישט אריין די קינדער אין די מוסד, די גאנצע זאך, נישט געווען אזא זאך. טעלעוויזשען אויך נישט.

מען האט געשיקט די קינדער אין חדר און מען איז געגאנגען אין חדר, וואס הייסט מען נעמט נישט אן א קינד אין חדר, מען נעמט א קינד אין חדר, מען האט אנגענומען די קינד אין חדר, מיין טאטע האט אים נאכדעם מקרב געווען, און ער איז ער איז היינט א ראש ישיבה, דאס הייסט ווען מיין טאטע איז אים נישט מקרב איז אדער די מוסדות נעמען נישט אן ווען קינדער זענען מחלל שבת איז די גאנצע זאך פון תקנות איז נישט געווען, די גאנצע זאך אז מוסדות נעמען נישט אריין נאר א פרוי וואס עס דרייווט נישט, א פרוי אהער און א פרוי אהין, א פרוי וואס גייט מיט נעיל פאליש וכו', בקיצור די האול ניין יארדס איז ס'נישט געווען. יא, די, די, די, ס'דא צוויי סיבות פארוואס ס'איז נישט אויסגעהאלטן. די ערשטע זאך, ס'איז נישט אויסגעהאלטן, וואס הייסט אז מ'נעמט נישט אריין א קינד וואס וויל לערנען תורה? סאו, סאו איך האב אמאל געהערט פון איינעם, פון א ראש פון א מוסד, האט ער געזאגט, איך בין עפעס, איך דארף צושטעלן פאר יעדעם איינעם, איך שטעל צו פאר די, זאלן אנדערע צושטעלן אנדערע. די גאנצע זאך איז קראנק, ס'איז קרוקעד. וואס הייסט א איד וויל קומען לערנען תורה, וואס הייסט, וואס הייסט דו נעמסט אים נישט אריין אין דיין מ, וואס מיינט דאס? אויב די פשט איז אז יענער קען קאליע מאכן די אנדערע, הער איך, יא. אויב לאמיר זאגן איינער האט אינטערנעט און דאס און קינדער זעען כל דבר אסור און די ווילסט יא און די וויל נישט אז איך וויל נישט מיין קינד זאל זיך דרייען מיט אנדערע קינדער ס'גייט פארקויפן אלע שטותים וואס ער האט געזען יא כ'זאג נישט אז אזוי אזוי איז עס מסתם עניוועי דא אבער על כל פנים מ'טרייט יא מ'טרייט אבער על כל פנים אז די מאמע דרייווט מיין נישט מיט א עצה להשנאה פארוואס ווען די מאמע דרייווט קען קען די קינד נישט קומען לערנען די מוסד די תירוץ איז

ס'איז עכט נישט אויסגעהאלטן, ס'איז עכט נגד התורה, במילא ס'איז קיינמאל נישט געווען, מיר גייען צוריק צען יאר צוריק, לאמיר צוריק גיין צען יאר צוריק ס'איז נישט געווען די מציאות, די גאנצע מציאות איז א מציאות אין טווענטי טווענטי, יא ס'האט קיינמאל נישט געווען, ועוד כ'וועל זאגן נאך א נאך א מורא'דיגע זאך, די ריזן פארוואס היינטיגע צייטן מאכט מען תקנות, ווייל מ'פאלגט זיי נישט, אידן ווילן פאלגן, סאו אין אנדערע ווערטער מ'פאלגט זיי נישט, סאו במילא וועגן דעם וויל מען מאכן וויאזוי גייט מען זיי פאלגן, מען גייט זיי פאלגן מיט די וועג מען מאכט תקנות מען זאל נישט ארייננעמען דיין קינדער אין די מוסד במילא וועט מען פאלגן סאו למעשה איך מיין אז מיט דעם וואס זיי מאכן תקנות ברענגען זיי ארויס איין פוינט אז איך האב נישט דעת תורה ווען מען האט דעת תורה דארף מען נישט מאכן קיין תקנות סאו איך מאך נאר א תקנה ווייל דו פאלגסט מיך נישט אן דעם אן דעם סאו אויב אזוי אין אנדערע ווערטער דו שרייבסט א גרויסע טאוול יעדע מוסד וואס ס'מאכט תקנות שרייבט א טאוול אויפן מוסד. פה נטמן, יא, דא דער מוסד ווערט געפירט בנשיאות תחת אחד שאין לו דעת תורה, ווייל אויב ער האט יא דעת תורה דארף מען דאך נישט מאכן קיין תקנות, יעדער וויל הערן דעת תורה, אבער זיי דו האסט מורא מען וועט דיך נישט פאלגען, סאו אין אנדערע ווערטער דו זאגסט אין פאבליק אז דו ביסט א גראבע עם הארץ מען וויל דיך נישט אויסהערן, וועגן דעם דארפסטו מאכן תקנות, יא, דאס איז די פשט פון תקנות, יא וואס זאלסטו מאכן תקנות, יעדער איד פאלגט דעת תורה, אזוי איז די מציאות, יעדער איד וויל פאלגן דעת תורה, וואס מאכסטו תקנות, און ועוד. די גאנצע זאך צו מאכן תקנות איז דאך שטות, מען פאלגט דאך עניוועי נישט, כ'האב געזאגט, מען פאלגט נישט, די מציאות איז קיינער וויל נישט פאלגן, מען מאכט תקנות און מען טעראריזירט, יא, סאו מען נעמט נישט אריין די קינדער אין די מוסדות, אדער וואס מען טוט, מען טוט עס באהאלטענערהייט, און מען זאל נישט וויסן, מען טרייט עס צו מאכן אזוי דאס, סאו ס'איז נישט, ס'איז נישט א, ס'האט נישט קיין ריח תורה, ס'האט נישט קיין ריח חכמה, ס'האט גארנישט, ס'איז סתם אויסגעפליקט די גאנצע זאך.

ער קען לערנען און ער לערנט און ער און ער און און און ער האט מידות ווי א תלמיד חכם, יא, און אפילו ער האט נישט קיין מוסדות, איינער וואס איז א ערליכע איד, איינער וואס איז א גרויס תלמיד חכם, און און און און יעדע איד וויל פאלגן דעת תורה, ס'איז עכט, יעדע איד וויל פאלגן דעת תורה, יעצט טאמער מ'איז א אמת'דיגע תלמיד חכם האט עס צו טון צו מ'האט יא מוסדות צו מ'האט נישט מוסדות, איז מען נישט קיין אמת'ער תלמיד חכם, קען מען האבן צען טויזנט, צוואנציג טויזנט מענטשן אונטער זיך, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, דאס איז די מיסטעיק היינטיגע צייטן, מ'האט זיך איינגערעדט אויב ער האט. טויזענטער מענטשן אונטער זיך, מיינט אז וואס? דאס איז דעת תורה? וואס עפעס? וויאזוי איז דאס געשען אז ס'איז געווארן דעת תורה? ער האט טויזענטער מענטשן אונטער זיך ווייל ס'אזוי געשען. אזוי איז געשען. אבער ס'האט נישט מיט דעת תורה. אגב אנא, אבער דעת תורה מיינט וואס יעדע איד וויל פאלגן דעת תורה, מ'דארף פאלגן דעת תורה, מ'דארף פאלגן איינער וואס ער זאגט דעת תורה, איינער וואס איז טאקע א אמת'דיגע תלמיד חכם און איז א בעל מידות, האט די.

איינער וואס איז, איינער וואס איז בראש, איינער וואס איז בראש מוסדות איז, ווערט אנגערופן א ראש הקהל, אבער איז נישט קיין תלמיד חכם, ס'האט נישט מיט דעת תורה, דעת תורה איז גאר א צווייטע, צווייטע נקודה. אקעי נאך א שאלה, ס'איז דא, ס'איז דא א, ס'איז דא א כלל, יא מענטשן זאגן טראכט גוט וועט זיין גוט, יא מ'זאגט עס מיט צמח צדק, יא מ'דארף טראכטן גוט, ווען מ'טראכט גוט וועט זיין גוט, און מ'טראכט צרות קען קומען צרות, סאו ער פרעגט צו ס'איז דא א מקור אויף דעם. איך וויל באמת מאריך זיין אויף דעם אבער נישט נישט היינט, איך וויל זיך אנגרייטן אויף דעם עקסטערע שיעור, אבער למעשה ס'איז דא א מקור אין חזל פאר דעם, ס'איז נישט א אויפגעטראכטע זאך, ס'איז דא ס'איז דא די נקודה, ס'איז דא, יעדע מענטש האט אין זיך א געוויסע, ס'איז דא מענטשן וואס האבן זייער ליב זיך פארצושטעלן צרות, ס'איז דא אזא, מ'גייט אריין אין מ'גייט אריין אין א מוד, פארוואס א מענטש איז אזוי איז זייער סימפל, ס'דא מענטשן וואס רעדן זיך איין אזוי גייען זיי זיך צוגרייטן, אויב חלילה ס'גייט געשען א צרה האב איך מיך שוין צוגעגרייט, איך בין שוין אריינגעגאנגען אין די מוד פון די צרות ממילא איך איך בין שוין פראטעקטעד, איך ווייס פון פריער, אבער ס'איז שטותים ווייל צוויי זאכן, איינס א מענטש קען זיך קיינמאל נישט צוגרייטן וואס גייט געשען, זאכן געשען און. חזל זאגן אז איך האב געזאגט פאריגע וואך יא אז אז ווען ווען באשעפער שיקט א צרה פאר א מענטש גיט ער פאר אים עקסטערע כוחות ער זאל עס קענען האלטן ממילא קענסט נישט צוגרייטן פון פאראויס ווייל ווען די צרה קומט גיט אים די אייבערשטער כוחות ער גיט עס אים נישט פון בעפאר דעם סאו סאו וואס דארף מען זיך צוגרייטן סאו די גאנצע זאך פון זיך צוגרייטן איז שטותים און ס'איז דא אזא ס'איז דא א תאווה אזוי ווי ס'איז דא איינע פון די תאוות פון די מענטשן מענטשן האבן זיך דמיון האבן זיך ליב צו דמיונ'ען צרות איז דא אזא דעיס און א מענטש דארף אוועק גיין פון דעם א מענטש דארף טרייען אריינצוגיין אין א אנדערע אטמאספער. ער מעג חלומ'ן ער גייט זיין א מיליאנער, האבן א שיינע הויז און דארטן זיין אויף די שפיץ בארג, איין זייט איז א, פארט א טייך און איין זייט איז דא א גארטן און איין זייט איז, יא בקיצור אלע זיינע אימעדזשינעישאנס, נאכאמאל נישט ער זאל גיין ווי מען זאגט בארגן געלט אויף דעם, אבער על כל פנים א מענטש, א מענטש מעג טראכטן אלע, אלע זיינע בעסטע זאכן, און ס'איז דא א מקור אביסל אין די תורה, אין די תוכחה שטייט יא, אין פרשת כי תבוא שטייט דארט אז פארוואס גייט קומען די תוכחה, תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל, יא פארוואס איז געקומען די תוכחה, ווייל דו האסט נישט געדינט דעם אייבערשטן מיט שמחה און מרוב כל, וואס מיינט מרוב כל? א מענטש האט געדינט די אייבערשטער פון אלעס גוטס, ס'הייסט פאר מען דינט נישט די אייבערשטער מיט שמחה וועגן דעם קומט א תוכחה? פארוואס? אזוי שלעכט איז ווען איינער דינט נישט די אייבערשטער מיט שמחה אז עס קומט אזא געפערליכע תוכחה, איך מיין די פשט אין פסוק איז אזוי, כ'האב קיינמאל נישט פארשטאנען קיין פשט, לעצטנס האב איך אריינגעבאמפט אין אפאר מענטשן וואס זיי זאגען מיר אז די סיבה וואס זיי וואס זענען מקיים די תורה איז ווייל דאס זאל זיי פראטעקטן פון צרות, זיי האבן מורא אויב זיי גייען נישט לייגן קיין תפילין גייט קומען א צרה, אויב זיי גייען נישט היטן קיין שבת גייט גייט קומען א צרה, סאו די גאנצע די גאנצע אידישקייט איז געבויט. צו פראטעקטן צרות. יא. סאו וואס געשענט? וואס געשענט ווען א מענטש טוט דאס? אין אנדערע ווערטער, א גאנצען טאג איז ער ביזי מיט צרות. א גאנצען טאג טראכט ער פון צרות, און איך וועל טון דאס און דאס, גייט נישט קומען קיין צרות. איך דארף דאווענען, וואס דארף איך דאווענען? אויך, דאווענען איז א פראטעקשאן. דורך דעם וואס איך גיי דאווענען גייט נישט קומען קיין צרות. נישט דאווענען איז קאנעקשאן, מען קאנעקט זיך צו די אייבערשטער, אלעס איז פראטעקשאן. די גאנצע קיום התורה איז פראטעקשאן, שטאטס די גאנצע קיום התורה איז קאנעקשאן, איך טו א מצוה קאנעקט איך זיך מיט די אייבערשטער, יא איז ניין, איך איך איך טו איך טו תורה און מצוות כדי עס זאל נישט קומען קיין צרות, יא דאס מיינט די פסוק, תורה זאגט ווייסטו וואס עס קומט א תוכחה, נישט סתם ווייל ער דינט נישט די אייבערשטער מיט שמחה. ער די גאנצע תורה וואס ער האט געטון איז נאר ווייל ער האט געוואלט מונע זיין ס'זאל נישט קומען קיין צרות, יא, טראכט ער פון צרות א גאנצן טאג, נישט טראכטן פון צרות געשען צרות, יא, דאס דאס שטייט דא, אז מ'גייט אריין אין צרות מאוד קען עס געשען, דאס זאגט די תורה, ס'נישט סתם פאר נישט דינען בשמחה, ווייל ער איז אריין אין די מאוד פון טראכטן פון צרות. אקעי, מ'וועט שוין, כ'וועל נאכאמאל מאריך זיין אויף די, מ'וועט שוין, איך האף כ'וועל געבן א שיעור עקסטרא אויף דעם. נאך א שאלה. ער וויל וויסן צו צו היינטיגע צייטן פעלט אויס פאר אידישקייט מ'זאל בלאנגען אין א אין א אין א זיין בלאנגען צו עפעס א געוויסע חסידות אדער א מענטש קען לעבן ווי א פריוואטע מענטש אדער אדער ער דארף בלאנגען אין א קהילה, צו א מענטש קען זיין א מענטש פאר זיך, וואס דארף איך זיין, וואס דארף איך בלאנגען ערגעץ, איך וויל נישט בלאנגען ערגעץ, איך וויל זיין א מענטש פאר מיר, סתם פראקטיש, היינטיגע צייטן קיין מוסד וועט אים נישט ארייננעמען, ער בלאנגט אויף א פלאץ, פשוט א פראקטישע, אבער זיין שאלה זעט אויס אז ער האט נישט די פראבלעם, זעט אויס ער וואוינט אין א פלאץ ווי ס'איז נישט אזויווי מאנסי, זעט אויס ער האט ווי צו שיקן זיינע קינדער, ער פרעגט נאר.

אז וואס? אז די זיבעציג יאר איז געווען ווי א חלום? זאגט ער, זיבעציג יאר איז א חלום? זייט ווען איז זיבעציג יאר א חלום? שוין, די אייבערשטער האט געמאכט, ער איז איינגעשלאפן, די גמרא ברענגט א באקסער בוים נעמט זיבעציג יאר ס'זאל ארויסקומען באקסערס, ס'וואקסט נישט גראד, ס'נעמט זיבעציג יאר. שוין, ברענגט די גמרא, האט געפרעגט אמאל א מענטש האט איינגעפלאנצט א באקסער בוים, וואס פלאנצטו עס איין? דו גייסט נישט עסן פון דעם, ווי אלט ביסטו? ביסט פופציג? וואס, דו גייסט לעבן נאך זיבעציג יאר? וויאזוי ווייסטו אז דו גייסט עסן פון די באקסער בוים? זאגט ער, ניין, איך פלאנץ עס איין פאר מיינע אייניקלעך. כ'בין געקומען אויף די וועלט האב איך געטראפן באקסער ביימער וואס מיינע זיידעס האבן עס איינגעפלאנצט פאר מיר, סאו איך פלאנץ איין באקסער ביימער פאר מיינע אייניקלעך. שוין, און די גמרא זאגט ער איז איינגעשלאפן. ער איז איינגעשלאפן און די אייבערשטער האט געמאכט ס'איז געוואקסן לעבן אים א שטיין, און ער איז געבליבן דארט אין צווישן די שטיין איז ער געבליבן שלאפן, נאך זיבעציק יאר איז ער אויפגעשטאנען, די אייבערשטער האט אים געוואלט ווייזן מ'קען שלאפן זיבעציק יאר, נאך זיבעציק יאר איז ער אויפגעשטאנען האט ער געזען, האט ער געזען די די באקסער בוים וואס פאר ער האט זיך געלייגט שלאפן איז נאך געווארן איינגעפלאנצט האט ער געזען ווי ס'וואקסט באקסער,

דער תירוץ איז, נישט יעדער איינער פארשטייט חכמת שלמה, מען דארף זיין א חכם צו פארשטיין חכמת שלמה, ווען ער וואלט אנגעהויבן צו פארקויפן חכמת שלמה וואלט קיינער נישט פארשטאנען וואס ער רעדט, סאו חוני המעגל, אז מען וואלט געוואוסט אז ער איז חוני המעגל וואלט מען אים געגלייבט, אבער גיי זאג אז ער איז חוני המעגל, ווער ווייסט חוני המעגל, סאו קיינער האט נישט עקסעפטעט אז דאס איז חוני המעגל, שוין חזל זאגן ער איז געווען אין בית מדרש און ער האט געפילט ווי ער איז אויסגעשפילט, קיינער דערהערט נישט וואס ער רעדט, האט ער געבעטן רבונו של עולם באשעפער איך וויל גיין פון דער וועלט, איך האב נישט קיין כח צו בלייבן אויפן וועלט, און דער באשעפער און ער איז געשטארבן. סתם זעט אויס פון חזל ער וואלט נאך עכט געדארפט צו לעבן ווייל די זיבעציג יאר איז נישט געווען א פארט פון זיין לעבן, ער זעט אויס ער האט נאך געהאט יארן צו לעבן, אבער ער האט געזען ער האט נישט מיט וועמען ער האט נישט מיט קיינעם גארניט האט ער געזאגט והיינו דאמרי חכם או חברותא או מיתותא, אדער א מענטש זאל האבן חברותא אדער א מענטש זאל שטארבן, א מענטש קען נישט זיין אליין, סאו למעשה אזוי ווי זיי טענה'ן אויב אזוי לוינט זיך לוינט זיך אריינצוגיין אין א קהילה, איך וויל האבן א חברותא, איך וויל האבן מיין גרופ, איך וויל האבן מיינע מענטשן און דאס, ווייל אויב נישט וויל מען שטארבן.
יא. אבער מ'דארף וויסן א מורא'דיגע זאך, דו ווייסט ס'איז דא א גרויסע נפקא מינה, יא, ווען א מענטש גייט אריין אין א פלאץ, צי די פשט איז אז יעדער נעמט אים אן די וועג וויאזוי ער איז, אדער ער דארף אריינפיטן די פלאץ. ס'טייטש אזוי, אויב איך גיי נישט אריינפיטן די פלאץ, גייט מען מיך אפשניידן הענט און פיס, אדער אויסציען די הענט און פיס, פונקט ווי סדום. יא, די ווארט איז. איך דארף אריינפיטן די פלאץ. סאו איז אויב ס'איז א פלאץ ווי מ'עקסעפט יעדן איינעם כמו שהוא, יא איך בין אנגענומען, און נישט קיין חילוק וויאזוי איך זעה אויס, צו איך גיי מיט א שטריימל, צו איך גיי מיט א היט, צו איך גיי מיט קורצע הויזן, צו איך גיי מיט א בלויע העמד, צו איך גיי מיט, וואס איז א חילוק? איך בין א איד, און ס'איז וויאזוי ער איז, און יעדער נעמט מיך אן, און יעדער איז העפי מיט מיך, איך בין העפי מיט יעדעם איינעם. עס איז דעמאלטס א געוואלדיגע זאך, דאס מיינט חברותא. די רגע אבער וואס א מענטש גייט אריין אין א פלאץ, און ער דארף אריינפיטן אין די פלאץ, מיינט צו זאגן איך בין נישט מיר, איך בין יענעם. איך בין נאר גוט אויב יענער איז צופרידן פון מיר, אויב יענער איז נישט צופרידן פון מיר, בין איך נישט גוט, דאס הייסט נישט חברותא. סאו אויב איינער וויל גיין אין א חסידות ווייל וועגן חברותא או מיתותא, איז די ערגסטע זאך פון חברותא. וואס טייטש א מענטש זאל אריינגיין אין א פלאץ און ער זאל. דארפן אריינפיטן די פלאץ, אבער נישט ער באלאנגט אין א פלאץ, די טייטש איז ער פילט, יא, איך קען זאגן כהיום, יא, אלע חסידות'ער, מען טאר נישט זאגן די ווארט חסידות, איך זאג חסידות איז היינט א מיסע ווארט, יא, ס'איז עכט א מיסע ווארט, ווייל דער בעל שם טוב ווען ער האט געמאכט חסידות, האט דער בעל שם טוב געמאכט מ'זאל אננעמען יעדע איד אזוי ווי ס'איז, היינטיגע חסידות גייט, יעדע חסידות האט זיך זיין יוניפארם, איך בין נישט ווי די יונעפארם ווארפט מען מיר ארויס, אויב ביסט נישט אזוי ווי אונז ביסטו נישט משלנו, מען וויל נישט האבן צוטון מיט אים, העלאו! יא ווי קומט עס צו חסידות? יא די בעל שם טוב האט דווקא דאס נישט געוואלט, די בעל שם טוב האט דווקא געוואלט ארויסברענגען אז יעדע איד האט א חלק אלקי ממעל, יעדע איד איז א נשמה, א הויכע נשמה, און יעדע איד איז אזוי חשוב אז ס'נישט דא עפעס חשוב'ערס פון דעם, סאו וואס הייסט, וואס הייסט דו קוקסט אראפ אויף יענעם וואס איז נישט פונקט ווי דו, יא. סא למעשה איך מיין מ'זאל עס טוישן, איך מיין מ'זאל אנהייבן צו רופן די היינטיגע חסידות מתנגדים. די מתנגדישע קהילה, די מתנגדישע קהילה, חסידות איז היינט א א מיאוס'ע ווארט. יא, מ'טאר עס נישט רופן חסידות, ווייל מ'פארשעמט מ'פארשעמט די בעל שם טוב. על כל פנים אבער, די אויב מ'וויל אריינגיין אין א חסידות, און מ'וויל בלאנגען אין א פלאץ, און די ווארט איז. אז איך דארף אריינפיטן די פלאץ, סאו דאס איז דאס הייסט נישט חברותא, סאו דאס איז נישט די חזל, או חברותא או מיתותא. א מענטש זאל טרעפן א פלאץ, ער וויל גיין אין א בית מדרש, אדער ער וויל אויב ער קען טרעפן א חסידות, אויב ס'איז דא היינט אזעלכע, מען עקסעפט דיך וויאזוי דו ביסט, און וויאזוי דו ביסט, יא, וועגן דעם האבן מענטשן זייער ליב ברסלב מיט ליובאוויטש, ליובאוויטש איז אויך אביסל אזוי, ברסלב איז זייער גוט. יא מ'קען מ'איז עקסעפטעד וויאזוי מ'איז וועגן דעם האבן דאס מענטשען ליב די פראבלעם איז אז ס'איז נישטא קיין לעבעדיגע רבי דארט אבער על כל פנים אבער די א מענטש דארף טרעפן א פלאץ ווי ער פילט זיך עקסעפטעד ער איז וואס ער איז איין זאך האט ער א נשמה וואס א חלק אלוקי ממעל ממש יא ווי מ'זאגט אין ליבאוויטש יא א חלק אלוקי ממעל יעדע איד איז א נשמה מ'עקסעפט יעדע איד וואס א חילוק וויאזוי ער איז די אלע זאכן איז נאר סתם

יא יעדער מענטש וויל באקומען וויל באקומען ליבשאפט פון די טאטע און מאמע איז אדער ברידער און שוועסטער יא עס איז א פעמילי יעדער מענטש וויל דאס ברגע וואס עס געשענט אז ניין אז דו גייסט אזוי וויל איך זאלסט נישט אריבער טרעטן מיין שוועל פון מיין טיר אדער איך ווייס וואס ניין ווען דו קומסט אריין פריער פריער האב איך גערעדט מיט איינעם זאגט ער מיר אזוי אז ער גייט מיט שווארצע שטרימפ אבער ווען ער קומט אהיים דארף ער זיך אנטון גרעיע שטרימפ יא. דאס טייטש די מאמע, דער טאטע זאגט קענסט נישט איבערטרעטן די שוועל פון מיין טיר, העלאו, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער דו עקסעפטסט נישט דיין קינד ווי אזוי די קינד איז, יא, דאס טייטש אין אנדערע ווערטער סאו אזא קינד זאל נישט טרעפן ליבשאפט ביי די עלטערן ווייל ער גייט עס נישט באקומען דארט, ווייל ביי די עלטערן איז אזוי ווי סדום, מען שניידט אראפ די הענט און די פיס, אויב איז נישט עקזעקטלי די וועג ווי אזוי עס איז, על כל פנים דאס איז די זאך וואס א מענטש דארף זוכן, א מענטש דארף זוכן טאקע צו זיין אין א. צו זיין אין א ענווייראמענט פון ער פילט זיך אז ער איז אנגענומען, דאס מיינען חזל או חברותא או מיתותא. נאך א שאלה. קענסט אנצינדן די עירקאנדישאן ס'איז אביסל הייס. לכבוד הרב ניימאן, קודם ער שרייבט אזוי, קודם וויל איך דיך געבן הכרת הטוב אויף דיינע מורא'דיגע שיעורים, בפרט די שיעורים פון שאלות ותשובות, איך. איך טרינק מיט דארשט דיינע רייד, כאטשיק אסאך מאל האלט איך דו ביסט נישט גערעכט, אבער איך האב הנאה פון דיין שכל הישר. אקעי, כ'ווייס נישט, א קאמפלימענט, א קריטיק, אבער ס'איז גוט. שוין, שוין, שוין. שרייבט אזוי, שרייבט, איך בין געבוירן געווארן אין די שטעטל וואס הייסט סקווער, און דארט איז דא א קפידה יעדן טאג צו גיין אין מקווה, און יעדן טאג צו זאגן שבת, שבת צופרי דארף מען זאגן תהלים, און די צוויי זאכן איז מיר מורא'דיג שווער. ערשטע זאך, גיין אין מקווה יעדן טאג, פיל איך איך קען נישט. ווייל איך בין בטבע בין איך א ביישן, איך האב נישט ליב צו גיין אין מקווה ווען ס'איז דא אסאך מענטשן דארט, איז אויב איך וויל גיין אין מקווה דארף איך אויפשטיין דריי אזייגער פארטאגס, און איך קען נישט יעדן טאג אויפשטיין דריי אזייגער פארטאגס, איך קען נישט, איך האב א פראבלעם מיט שמירת עיניים ווען ס'איז דא אסאך מענטשן אין מקווה, ממילא ס'ממש נישט מעגליך איך זאל עס מקיים זיין, איך דארף האבן ממש מסירות נפש פאר דעם, און די צווייטע זאך, זאגן שבת צופרי תהלים, איך פיל ווי איך ווער צופלאצט. איך קען נישט, איך בין, איך האב ליב צו נוצן מיין קאפ, איך קען נישט, איך קען נישט סתם, אז איך זאג תהלים, אויב איך קען זאגן שטייט און אין זינען האבן יעדע ווארט, קען איך עס טון, אבער סתם זאגן א שעה צייט, א צוויי שעה תהלים אפכאפן די תהלים, איך קען נישט, איך קען נישט, זא וויל איך וויסן, איך דארף. איך דארף האבן מסירת נפש פאר די זאכן אדער? ווייסט שוין וואס ער פרעגט מיר די שאלה, ווייל איך גיי אים נישט ענטפערן וואס זיי וואלטן גענטפערט דארט, אבער על כרחך אז ער פרעגט מיך דארף איך ענטפערן, יא? בקיצור דאס איז די שאלה וואס ער פרעגט. שוין מ'דארף וויסן אזוי, די אייבערשטער האט געגעבן, די אייבערשטער האט געגעבן, אונזער תורה איז תורת חיים, יא? תורת חיים מיינט.

ס'איז קלאר, יא, מ'קען נישט, אויב א מענטש זעט ער האט א פראבלעם מיט א מצוה, דארף ער, דארף ער נעמען קער פון עס. אבער ס'דא געוויסע מצוות וואס איז נישט א, וואס איז נישט א חלק פון די, יא, ס'איז צוגעלייגט צו די תורה. יא, ווי למשל גיין אין מקווה יעדן טאג. ס'שטייט נישט אין די תורה אין די תרי"ג מצוות אז מ'דארף גיין אין מקווה יעדן טאג. יא, א מענטש דארף זען, קען ער עס טון, קען ער עס נישט טון. אויב ס'קומט אים אן שווער, ס'נישט אזוי ווי. ס'איז נישט אזוי ווי דאווענען מיט מנין אדער וואס ס'שטייט אין שלחן ערוך, אפילו דאווענען מיט מנין איז אויך דא דינים, יא, מ'וועט נאך רעדן וועגן דעם, יא, אסאך האבן גראדע געפרעגט די שאלה וועגן דאווענען אין מנין, אבער כ'וועל, כ'ווייס נישט צו היינט, אבער כ'וועל נאך רעדן וועגן דעם, אבער על כל פנים, אבער די, ס'דא זאכן וואס איז צוגעלייגטע זאכן, טאמער, טאמער ס'מאכט מיך בעצבות, ס'מאכט מיך שווער דאס לעבן, איז אוודאי נישטא קיין שום חיוב עס צו טון. אדער ווי יא זאגן זאגן זאגן צופרי, שבת תהלים צופרי, ער קען, ס'דא מענטשן וואס זיי קענען זאגן תהלים, זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם מיט זאגן תהלים אזוי אין א שעה צוויי גאנץ תהלים, ס'דא מענטשן וואס זיי קענען, און ס'דא מענטשן וואס זיי ווערן צופלאצט, א מענטש וואס ווערט צופלאצט, ווי, פארוואס זאל ער עס טון, יא עס איז נישט קיין מצוה, עס איז נישט פון די תרי"ג מצוות, קען ער עס טון איז גוט, קען ער עס נישט טון איז אויך גוט, איך זאג פארקערט, נישט ער מוז עס נישט טון, נאר ער טאר עס נישט טון, עצבות איז די ערגסטע עבירה, ווי ווי קומט אריין. א מענטש טאר נישט אריינגיין אין א מצב ווי ער ווערט צעדריקט, ער ווערט צעקוועטשט, ניין, מען דארף האבן מסירות נפש, מען דארף נישט האבן קיין מסירות נפש, דאס איז א מצוה וואס איז נישט פאר אים, ס'איז דא אנדערע, יעדער מענטש, גראדע דא איז א אינטערעסאנטע זאך, יערות דבש אויף א פלאץ, ער רעדט דארט ארום וועגן דעם, ווען איינער מאכט, ער רעדט וועגן זאגן גאנץ תהלים, און ער רעדט, ער איז אזוי שארף אקעגן דעם, ממש געפערליך, ווי ער זאגט, וויאזוי קען מען טון אזא זאך, וויאזוי קען עס א מענטש, ער האט פארשטאנען, וויאזוי קען עס א מענטש טון, נאכאמאל, ס'איז דא מנהגים, יא, ס'איז דא מענטשן וואס האבן, יא, אקעי. אבער על כל פנים אויב איינער זעהט ער קען נישט טאר ער עס נישט טוהן. יא ס'איז באקאנט די דובנער מגיד יא איך מיין כ'האב שוין אמאל נאכגעזאגט די דובנער מגיד ולא אותי קראת יעקב כי יגעת ישראל ער ברענגט די משל אז ס'איז געווען א אז ס'איז געווען א פארטן וואס מ'איז אנגעקומען צו די פארטן האבן זיי האבן זיי ארויסגעפירט די פעקל צו די האטעל דארטן צו די רום און ער ווייזט אן פאר די פאר די מענטש וועלכע פעקל מ'זאל ארויף נעמען און שוין ער נעמט ארויף זיין פעקל און ער מוטשעט זיך א שווערע פעקל און ער קומט ארויף אויבן נאך ער קען קען קוים אטעמען ער זאגט וועסט מוזן באצאלן שווערע געלט פאר דעם פאר שלעפן אזא פעקל, זאגט ער איים סארי וואס איז, זאגט ער די פעקל איז א שווערע פעקל, זאגט ער מיין פעקל איז נישט קיין שווערע פעקל, אז דו דו דו האסט געשלעפט א שווערע פעקל איז א סימן עס איז נישט מיין, מיין פעקל איז זייער גרינג, נו האסט דיך אויפגעטוישט מיט א צווייטן, איך בין נישט שולדיג אז דו האסט דיך אויפגעטוישט מיט א צווייטן, זאגט ער מיין פעקל איז דיאמאנטן שטיינער, דיאמאנטן, איך האב שטיינער אבער ס'איז דיאמאנטן שטיינער, דיאמאנטן שטיינער וועגן נישט. דו האסט גענומען עפעס איינעם'ס שטיינער וואס האט עכטע שטיינער, און דו האסט דיך ארויפגעשלעפט מיט א גאנצע, מיט א גאנצע רענצל פון עכטע שטיינער. זאגט ער, זאגט ער, זאגט ער, א מענטש קומט ארויף אויף יענע וועלט, זאגט ער, און ס'זעהט אויס ווי כאילו ער, רבונו של עולם, כ'האב מיך אזוי געמוטשעט פאר אידישקייט. דו האסט דיך אזוי געמוטשעט? אידישקייט איז נישט א זאך מ'דארף זיך מוטשענען. זאגט ער, איים סארי, האסט געשלעפט נישט דיין פעקל, האסט געשלעפט א צווייטע פעקל, האסט, האסט געמיינט אז דאס איז אידישקייט. דאס, דאס האט ער געזאגט, דאס פשט, לא אותי קראת יעקב, פארוואס יגעת ישראל? אז אידישקייט איז געווארן פאר דיר א יגיעה, אז די גאנצע אידישקייט איז א יגיעה, נישט דאס איז וואס דער רבונו של עולם, רבונו של עולם וויל נישט דאס, נישט דאס איז אידישקייט, אידישקייט איז עפעס אנדערש. סא למעשה דארף מען וויסן אזוי, אז יעדע זאך וואס איז נישט א חלק פון אידישקייט, ס'איז נישט פון די תורה ומצוות, ס'איז צוגעלייגטע זאכן, איז א שיינע זאך צו טון, אזוי ווי ס'איז דא מענטשן וואס זאגן, אפילו לאמיר זאגן זיין אויף שבועות ביינאכט. יא, ס'איז א שיינע זאך, אבער א מענטש זעט ער קען נישט, א מענטש זעט נאכדעם וואס ער איז אויף שבועות ביינאכט, שרייט ער נאכדעם די נעקסטע טאג א גאנצן טאג, ער איז א נערוועזער מענטש, ער קען נישט, איז אוודאי אזוי, ווייסט, עס איז נישט אין די תרי"ג מצוות, דארף נישט אויף זיין שבועות ביינאכט, יא, עס איז נישט דא א מצוה צו זיין אויף שבועות ביינאכט, יא, אז מען קען, איז אוודאי א שיינע זאך, אויב מען קען נישט, איז דא אנדערע זאכן. יא ס'איז דא געוויסע מצוות וואס איז נישט א הלכה, ס'איז נישט נישט תרי"ג מצוות, אלע שיינע שיינע זאכן, אדער לאמיר זאגן נישט עסן אין די סוכה מחוץ לסוכה, יא אפילו ווען ס'רעגענט, ביי חסידים האט מען געוואוסט אז מ'לאזט די ווען מ'עסט נישט חוץ לסוכה, סאו אפילו ווען ס'רעגענט עסט מען אין די סוכה, שיינע זאך, איינער קען עס אויספירן און ער האט א געשמאק אין דעם? מורא'דיג! איינער וואס ווערט אויפגערעגט אויף די מצוות סוכה ווייל ער דארף זיצן דארטן ווען ס'רעגענט, זאל ער פליז אריינגיין אין זיין דיינינג רום עסן א נארמאלע סעודה אינדערהיים! זיי נישט אויפגערעגט אויף די אייבערשטער, יא, ווער, אין שולחן ערוך מעג מען עסן אינדערהיים ווען ס'רעגענט, יא, ס'איז דא אזא חומרא, ס'איז דא אזא חומרא, פיין, קען מען האבן די חומרא, זייער גוט, טאמער אבער די חומרא ברענגט צובראכנקייט אדער נישט עסן חוץ לסוכה, יא, אין שולחן ערוך שטייט מען מעג עסן, מען מעג טרינקען וואסער חוץ לסוכה, מען מעג עסן פרוכט חוץ לסוכה, מען מעג עסן, יא, מען טאר זיך נישט וואשן חוץ לסוכה, יא, אוודאי אז איינער קען עס מקיים זיין און ער פילט אקעי, זייער גוט. אז איינער זעהט אז ס'שטרענגט אים אן, ער זעהט ער ווערט משוגע און ער ווערט אויפגערעגט אויף די תורה, מיינט ער אז עס באלאנגט נישט פאר אים, גיי ערגעץ אנדערש, סאו עס חוץ לסוכה און גיי אין די, אדער פסח מיט די אלע חומרות פון פסח, יא מען מישט זיך נישט און מען קויפט נישט קיין שום זאך, מען ווארט שוין מען זאל אריבערגיין די יום טוב פסח, מען ווארט שוין פאר די רגע, יא אזוי ווי איך האב די שאלה יעדע יאר, מען מעג עסן די שטיקל טשאקלעט יא אחרון של פסח נאך קידוש מוז מען עסן די מילכיגע טשאקלעט און צו מע צו מע צו מע דארף מאכן א בורא נפשות צו מע מעג זיך גראד וואשן און עסן א פליישיגע סעודה יא אזוי יוי מע ווארט שוין פאר די מע ווארט שוין די יום טוב פסח זאל אריבער גיין ווייל מע קען נישט מע קען גארנישט אריין נעמען אין מויל אריין זאג איך פאר די מענטשען גיי אין געשעפט קויף אלע נאש וואס איז דא אויף די אויף די שעלפס און זיי פרייליך מיט די יום טוב פסח. ווארט נישט די יום טוב פסח זאל אוועקגיין, אז איינער האט נישט קיין פראבלעם דערמיט, ס'איז א געשמאק, אויב ס'איז א געשמאק, אויב ס'איז א מענטש האט א געשמאק און ער האט א, ער פילט גוט, ס'איז זייער גוט, ער עסט נאר די פאטעיטאס מיט די פלייש מיט די מצה און ער איז אקעי, ער דארף אביסל צוקער עסט ער אביסל קאמפאט און די ווייב מאכט אים נאך לעמען אייסעס, פיין, ער איז פיין. ער איז פונקט גוט, ער דארף גארנישט מער. ס'איז דאך א מצוה צו טרינקען יעדע סעודה א גלאז וויין, ס'איז פיין, ס'איז גוט, ער האלט נישט די שאלה ווען ס'קומט ביי די לעצטע טאג יום טוב האט ער א ספק אז ער דארף שוין עסן די טשאקלעד, דארף קיינמאל נישט עסן טשאקלעד, איז זייער גוט. אבער אז איינער וואס די גאנצע זאך מאכט אים אנגעשטרענגט און ער ווערט צו ווערט צו ווערט צו דאס, ווער דארף עס? יא, ווער דארף די גאנצע זאך? ס'איז נישט קיין ס'איז נישט קיין הלכה, ס'איז נישט קיין, יא, ס'איז א שיינע זאך, שיינע זאכן דארף מען זען ווי מען האלט, מען שטרענגט עס אן דעם מענטש ווייסט אז עס באלאנגט נישט פאר אים שטרענגט ער אים נישט אן איז אוודאי דארף ער עס זאל ער עס טון. נאך א שאלה. זיי פרעגן אזוי, היינטיגע צייטן עפעס איז דא א סטייל, איך ווייס נישט אבער איך האב נישט קיין יונגלעך מער אבער אינדערהיים אבער על כל פנים זיי זאגן אז עס איז דא א סטייל אז יונגלעך גייען מיט זייער זייער פיטעד הויזן, עפעס אזא סטייל איז דא, יא שטימט? וואס? חסידישע חסידישע הויזן? חסידישע גאטשעס? וואס? על כל פנים, ס'איז דא א, ס'איז דא אזא סטייל, מ'גייט מיט, מ'גייט מיט, מ'גייט מיט פיטעד הויזן. פרעגט ער, געפאסט, יא. סאו פרעגט ער בקיצור צי ס'איז דא אזא, צי ס'איז דא א איסור אויף דעם, צי מ'מעג, צי מ'מעג נישט. יא, מסתמא, ווייסט מען ס'איז דא, איז דא, איז דא א פיפטער שולחן ערוך. יא, כ'קען נישט זאגן הלכה, הלכה, מיר זעען באלד. אבער על כל פנים. די גמרא זאגט דאך אז די בגדי כהונה איז געווען פיטעד, יא עס האט געמוזט זיין די בגדי כהונה פיטעד, סאו ס'זעהט אויס אז פרויען טארן נישט גיין פיטעד, אבער מענער זעהט נישט אויס צו זיין א איסור, אבער הויזן איז דא יא א פראבלעם, יא אין שולחן ערוך שטייט אז מ'טאר נישט גיין מיט הויזן וואס די וואס מ'ווערט, בקיצור מ'טאר נישט מ'טאר נישט יא די אבר טאר נישט ווערן געדרוקט, און עס איז הלכה אין שולחן ערוך, דאס שטייט אין הלכה אין שולחן ערוך, ממילא וועגן דעם ס'קען אמאל זיין אז זאל נישט שטימען מיט הלכה, ממילא זאל מען יא אכטונג געבן אויף דעם. איינער פרעגט מיר אזא אזא שאלה, ס'איז דא א פראגראם יא וואס וואס וואס איז א פראגרעם יא וואס איז יעצט ארויסגעקומען, ווי זאגט מען זיך ס'הייסט אקספארד אקספארד אה זעהט אויס א געוויסע אינשורענס אז טאמער איינער איז ארויסגעפאלן די האר איז גיבן זיי געלט צו קויפן א שייטל, קיצור זיי האבן א געוויסע דעיס אז מענטשן וואס האבן פארלוירן די האר ביי קאראנע גיבן זיי גיבן זיי געלט צו. סאיז דא יא די פרויען וואס זיי שעיווען זיך ווילן גיין צו די דאקטער און מען האט זיך געשעיווט ווייל די האר איז ארויסגעפאלן ביי קראונע אדער ווייל סאיז קיינמאל נישט ארויסגעפאלן סאיז קיינמאל נישט געשען די האר איז קיינמאל נישט ארויסגעפאלן אבער עס איז דא א וועג וויאזוי מען קען מאכן צוויי טויזנט דאלער צו קויפן א שייטל סא פרעגן זיי צו מען מעג עס טון יא מען טאר נישט יא סאיז קלאר אז נישט נאכאמאל טאמער איינער ווייסט אז די האר איז ארויסגעפאלן לאמיר זאגן די האר איז ארויסגעפאלן אבער סגייט איר נישט אן ווייל זי שעיווט עניוועי. אבער כבין אויף איהר, איהר האר איז ארויסגעפאלן, סאו קען זי גיין, יא מעג זי עס טוהן, יא ווייל למעשה, איהר האר איז ארויסגעפאלן, אבער אויב איהר האר איז נישט ארויסגעפאלן, נאר פלעין זי האט א וועג וויאזוי זי קען גיין צו א דאקטער ווייזן אז זי געדארפט שעיווען די האר ווייל די האר איז ארויסגעפאלן, איז א פלעינע ליגנט, יא דאס הייסט מען איז מטעה די גוי, מען טאר נישט מטעה זיין א גוי, טעות עקום איז מותר אויב זיי האבן געמאכט אליין די טעות, אבער גיין מטעה זיין א גוי טאר מען נישט. יא האט דער איינער מיר געזאגט אז היינטיגע צייטן איז דא א פאנד איינער וואס איז געשטארבן מיט קראונע יא צאלן זיי די די גאנצע קבירה מיט די גאנצע מעשה מען קען מאכן נײַן טויזנט דאלער האט ער מיר געזאגט סא ער זאגט אז זיין טאטע איז נישט געשטארבן פון קראונע זאגט ער מיר אבער ער וויל עפעס מאכן א שפיל צו צו זאל קענען זאל קענען מאכן די פאנד מען טאר נישט. מאך מיר אויב אויב די פשט איז קאראנע איז אויך געווען אינוואלווד ער האט געהאט נאך פראבלעמען אקעי ס'שטימט אבער הכוונה אבער אויב ער ווייסט קלאר מ'איז נישט געשטארבן פון קאראנע נאר מען וויל מאכן די געלט יא מ'טאר נישט טון אזא זאך. פוד סטעמפס אין אמעריקע איז א אנדערע זאך כ'וועל עס אמאל מסביר זיין יא פוד סטעמפס אין אמעריקע פארט אויף א אנדערע פארט אויף א אנדערע ליניע פוד סטעמפס אין אמעריקע קען מען קען מען מיקל זיין כ'וועל עס אמאל מסביר זיין אקעי אפשר נעקסטע וואך. איך וויל מיך צוגרייטן פאר איך ענטפער, איך וויל נישט ענטפערן יא, בפרט ווען ס'איז אזא טאטשי סאבדזשעקט, יא. איינער פרעגט אזא שאלה, איך איך בין א גרוש און איך וויל חתונה האבן צו א גרושה וואס האט א קליינע בעבי, און אונז ווילן מיר חתונה האבן אין א חודש ארום, און די רב האט געזאגט אז מען קען נישט ווייל די בעבי איז נאכנישט צוויי, און די הלכה אין שולחן ערוך איז,

במילא במילא וועט זיין אז ווייל די קינד איז נישט זיין בקיצור איר מאן איר צווייטער מאן גייט נישט געבן גייט נישט געבן צו גייט נישט געבן צו עסן ווייל ס'דאך נישט זיין קינד ס'דאך יענעמ'ס קינד ממילא וועט ארויסקומען אז אז די קינד וועט שטארבן סא פרעגט אים, פרעגט אבער יענער אז זי זייגט עניוועי נישט די קינד, און און זיי האבן, זי האט זייער אסאך געלט, א ריזיגע עושר, דארף נישט אנקומען צו מיין געלט עניוועי, זי וועט עניוועי לעבן פון איר געלט, נישט פון מיין געלט, במילא וואס זאל איך נישט קענען חתונה האבן, זי וויל איך זאל איר געבן א היתר צו שוין מעגן חתונה האבן. נישט דארפן ווארטן ביז די בעיבי איז צוויי. שוין די תירוץ איז אז ס'שטייט אין פוסקים אז אפילו די מציאות איז מען זייגט נישט די קינד זאל מען נישט זאל א פרוי נישט חתונה האבן. אין שולחן ערוך שטייט נאך, אין שולחן ערוך שטייט זייער זייער חמור אויף דעם. אין שולחן ערוך שטייט אז די רב וואס ער גייט געבן א היתר יא פאר די פרוי חתונה צו האבן פריער לייגט זיך אריין אין א מורא'דיגע סכנה. געווענליך שטייט עס נישט. נישט. שטייט אין שולחן ערוך אז טאמער א רב האט געגעבן א היתר אויף א געוויסע זאך לייגט ער זיך אריין אין א סכנה דא איז עפעס wow סאו ממילא וועגן דעם זאגן חזל יא זאגן וועגן דעם שטייט אין שולחן ערוך נישט קיין חילוק צו די פרוי האט יא געלט צו די פרוי האט נישט געלט צו מען נערסט יא צו מען נערסט נישט גראדע דא אזעלכע וואס זענען מיקל נאך אכצן חדשים דאס איז שוין דא די יעדע יעדער דארף זיך פרעגן זיין שאלה ס'איז איינע פון די שווערע שאלות היינטיגע צייטן על כל פנים אבער. אויב די בעיבי איז נאך נישט א יאר על כל פנים וועט קיינער נישט געבן קיין היתר מען זאל חתונה האבן ווייל לכאורה וואס איז די טעם יא וואס איז די טעם ס'איז א אינטערעסאנטע כ'האב אמאל געטראכט וואס איז וואס איז טאקע די טעם פארוואס האבן חזל אזוי מקפיד געווען אויף דעם און. אקעי איך זעה איך קען עס נישט זאגן דא. אקעי מ'וועט דארפן גיין צו א צווייטע שאלה. אקעי אםמ. כ'האב נישט געכאפט. יא. נעקסט טיים נעקסט טיים וועל איך יא. ס'דא מענטשן וואס זענען אונטער די חתונה סאו כ'קען נישט רעדן.

ער וויל וויסן הלכה, סטריקטלי הלכה, יא? סאו יענער פרעגט סטריקטלי סטריקטלי הלכה נאכאמאל נישט פרעגן די מוסדות וועגן דאס וואס איך גיי נישט אריין דא, פרעגט סטריקטלי הלכה, די סטריקטלי הלכה איז מען מעג, יא ביידע זאכן, מען מוז נישט גיין מיט סימס, און מען דארף ניין, דארף נישט גיין מיט סימס און מען מעג גיין מיט נעיל פאליש וואס איז נעטשרעל, ס'הייסט דאס וואס א פרוי טאר נישט טון איז, א פרוי טאר נישט טון א זאך וואס זי זעט אויס פאני. יא, מען זאל פעינטן די נעגל גרין, ווייס, שווארץ, וואס איז אויסטערליש, ס'טייטש א פרוי טאר נישט טון א פעולה וואס זעט אויס פאני, אבער. אקעי, סאו ס'קען זיין אויב אסאך פרויען טוען עס איז שוין נישט אויסטערליש, ווייל אלע פרויען האבן שווארצע נעגל מיט גרינע נעגל, קען זיין, איך רעד אבער די. דארט קען מען טראכטן, יא אפשר ווען זי האט געזאגט אלע פרויען, די אלע פרויען וואס זיי טוען עס זענען משוגע, ניין איך מיין ארויסצוברענגען איז, ווען ווען מען גייט ארויס פון נאטירליך איז עס רייצעריש, יא ס'איז, א מענטש דארף זיין צניעות'דיג, צניעות'דיג מיינט אז א מענטש איז די וועג וויאזוי דער רבונו של עולם האט געמאכט דעם מענטש, נאר זי לייגט נעיל פאליש ווייל ס'איז מער גלאנצעדיג, אבער ס'איז דא פרויען וואס ס'גלאנצט אזוי נארמאל, אדער א פרוי לייגט ארויף. זי לייגט בלאש אויף איר פנים ווייל זי איז זייער בלאס און אזוי זעט זי אויס נארמאל, זי טוט נישט אויסטערלישע זאכן, ווען זי פעינט זיך בלוי מיט זעט אויס ווי א קלאון, ס'איז אויסטערליש, יא דאס איז דאס איז די פשט, מ'טאר נישט טון קיין זאך וואס איז נישט וואס עס זעט אויס פאני, אבער אויב מען זעט אויס נארמאל, ס'נישט דא א הלכה אז א פרוי דארף זיין א פרוי דארף זיין מיאוס, און א פרוי וואס איז בלאס דארף זיין בלאס, און א פרוי טאר נישט, ניין, כל זמן ס'גייט אריין אין די גדר פון נארמאל.

ווייל די פיס איז נישט פון די זאכן וואס מען טאר נישט ארויסזען די שעיפ. א פרוי טאר נישט גיין מיט טייט קליידער ווייל מען טאר נישט ארויסזען, א פרוי דארף זיין צניעות'דיג, מען טאר נישט זען אינדרויסן וואס טוט זיך אונטער די קליידער, ס'האט מער מיט דעם, דאס איז די סיבה א פרוי טאר נישט גיין טייט. אבער די חלק פון די פיס איז נישטא קיין שום פראבלעם אז מען זעט די פיס. סאו די ספרדישע גראדע גייען יא, גייען יא מיט מיט מיט מיט הויזן ווייל זיי. ווייל זיי האבן געהאט עפעס אזא זאך נישט צו מאכן די נישט צו אז אפילו די פיס זאל אויכעט זיין אבער עכ"פ אבער די די די אונז זענען נישט מקפיד אויף דעם סאו ממילא איינער וויל גיין סימס געזונטערהייט אבער הלכה'דיג דארף מען נישט גיין קיין סימס. איינער האט געוואלט וויסן, כ'האב געזאגט כ'האב געזאגט לעצטע וואך צוויי וואכן צוריק אויב וועגן מיקסד סווימינג, כ'האב געזאגט ס'איז א איסור דאורייתא. האט איינער געפרעגט ער וויל וויסן וואס איז אזוי די איסור דאורייתא וואס איז ווייל ער שרייבט איטס טו הארד טו אנדערסטענד סאו מען דארף פארשטיין ביים גיין מיקסט סווימינג איז דא צוויי חלקים אין די איסור איין חלק אין די איסור איז אז אז איך האב פריער מסביר געווען יא א פרוי דארף גיין צניעות'דיג א פרוי טאר נישט זיין פירעד און א פרוי ווייל אזוי איז למשל דאס אז ווען א פרוי גייט מיט קליידער וואס מ'קען זען פון דרויסן וויאזוי זי זעט אויס אונטער די קליידער איז א איסור דאורייתא, יא, ס'איז א איסור דאורייתא, ס'איז נישט קיין צניעות און זאכן, ס'איז א איסור דאורייתא, יא, ס'דא פסוקים אויף דעם, על כל פנים עס איז מ'טאר נישט, יא, די זעלבע זאך אז זי גייט אין סווימינג פול און די וואסער קלעבט זיך אויף איר גוף ממילא איז, ממילא איז פשוט, יא, ס'איז א איסור דאורייתא, אפילו אפילו זי גייט נישט מיט די בעיטינג סוט, אפילו זי זאל גיין אנגעטון נארמאל מיט א נארמאלע קלייד און אלעס, למעשה די מציאות איז אז ס'קלעבט, אוטאמעטיקלי איז זי איז זי אויף א וועג וואס זי טאר נישט גיין אזוי על כל פנים אין די פראנט פון אנדערע מענטשן, יא דאס איז דאס איז איסור דאורייתא א פרוי זאל זיין אזוי, יעצט אפילו לאמיר זאגן אז נישט, אפילו לאמיר זאגן ס'איז דא נאך א נאך א נאך א גרויסע איסור, ווייל די עצם געדאנק אז מענער און פרויען טוען צוזאמען א זאך פון אויסלופטערען, יא. שווימען איז א זאך וואס מ'טוט צוזאם פון אויסלופטערן, דאס איז אויך א איסור דאורייתא, דאס שטייט אין תורה לא תקרבו לגלות ערווה, דאס תקרבו מיינט יעדע זאך וואס ס'ברענגט נאנטקייט פון מענער און פרויען צוזאמען, דער עצם געדאנק אז מ'טוט צוזאמען א זאך, אפילו זיי זענען אין א פאבליק פול וואס איינער ווייסט נישט קען נישט דעם צווייטן, אבער ביידע זענען אין די זעלבע פול, מ'לופטערט זיך צוזאמען, מ'טוט צוזאמען א זאך פון לופטערן, דאס טאר מען נישט, ס'איז למעשה וועגן דעם, דאס.

ווען נאט סווימינג אז וועל. יא צו מען מעג זיצן ארום א פול סתם סתם בקיצור טשילינג. די ענפער איז אז מענער און פרויען צוזאמען טשילען איז א איסור דאורייתא יא פלעין סימפל. יא איז נישט די ווארט איז צו שווימען צו נישט יא ר' משה פיינשטיין שרייבט אין די תשובה ער זאגט ער שרייבט דארט א תשובה איינער האט אים געפרעגט עפעס א בחור האט אים געפרעגט איך ווייס נישט געווען א בחור יא דער שרייבט דארט געווען א בחור. א בחור האט געפרעגט, ער האט געטראפן א מיידל א פרענד, ער זאגט אזוי, ער וויל האבן א מיידל א פרענד, זאגט ער, ווייל ער האט נישט געטראפן קיינער וואס פארשטייט אים אזוי גוט, די מיידל זאגט ער פארשטייט אים זייער גוט, ער גייט מקפיד זיין אויף יחוד און אויף אלעס אלעס אלעס אלעס אלעס, אבער סתם שמועסן ווייל זי פארשטייט אים, סאו פרעגט ר' משה צו מען קען מתיר זיין, ר' משה ענפערט אים, יהרג ואל יעבור, יא, מען דארף זיך לאזן הרג'ענען אז דאס זאל נישט געשען, יא, ס'איז אביסל שטרענג פון ר' משה, אבער ר' משה שרייבט אזוי, סתם שמועסן, א מאן זאל האבן א פרענד א פרוי, יא איז יהרג ואל יעבור, יא ס'איז ס'איז יעצט נישט דא אזא זאך, וואס מענער און פרויען זעצן זיך ארום א פול סתם מען טשילד אריין, וואס מיינט דאס? מיט די מיט די שוועסטערס מיט די ברודערס אקעי, למשל צוויי שוואגערס און זייערע ווייבער טאר מען אויך נישט, יא מען טאר נישט טשילן אראונד, ס'איז פרעמדע מענער פרעמדע פרויען, יא אזא זאך, מ'זיצט ביי שבת טיש, יא אזא זאך ס'הייסט פעמילי, אבער ס'איז אזא מיט א גדר, יא נישט דא אזא זאך טשילינג אראונד, טשילינג אראונד. א רעסטוראנט זיצט יעדער איינער ביי זיין אייגענע טיש, אבער על כל פנים אז מען זיצט צוזאמען און מען טשילד אריין, אז יעדער איינער זאגט, יעדער איינער לאכט פונעם צווייטענס דזשאוקס און ס'ווערט א פעמילי, איז א גרויסע פראבלעם. שוין האט איינער געפרעגט נאכאמאל וועגן שבת מעיקאפ, איך האב לעצטע מאל ווען כ'האב גערעדט פון שבת מעיקאפ האב איך עס, איך האב שטארק געזאגט אז מען טאר נישט, בקיצור יענער פרעגט איך זאל עס בעסער מסביר זיין.

זייער אסאך מאל איז דא די מעיקאפ מען דארף ארויסגראבן פון די דאס און ווען מען דארף עס נאכדעם מען דארף עס ווייל עס צומאלט זיך אזוי עס איז א שטיק און מען דארף עס צומאלען און און נאכדעם שמירט מען עס און נאכדעם מען פעינט סאו עס איז דא דריי איסורים עס איז דא איסור פון טוחן עס איז דא איסור פון ממחק ממחק מיינט אז מען מאכט עס גלאט און נאכדעם צובע. יא? ווען ס'איז נוגע אמירה לנכרי קען מען מיקל זיין, דאס האב איך געזאגט פאריגע וואך. יא, אמירה לנכרי איז נישט דא קיין איינע פון די דריי איסורים, אבער על כל פנים ווען ס'איז נוגע א מענטש קען א מענ, ווען א מענטש גייט נוצן סתם מעיקאפ, קען ער עובר זיין דריי איסורים. יעצט די שבת מעיקאפ, וויאזוי ס'איז געמאכט איז, זיי מאכן א א פאודער, און ס'איז זייער, און זיי צומאלן עס מורא'דיג שטארק, און וואס געשענט איז, די מ'לייגט ארויף די די די פאודער אויף די אויף די פנים, צו און און ס' און ס'ווערט נישט פארשמירט אויף די פנים, ס'איז פלעין, ס'איז ארויפגעלייגט. ס'איז פלעין ארויפגעלייגט פאודער אויף די פנים. ס'איז ווי איינער וואלט גענומען פאודער און ארויפגעלייגט אויף די טיש. נישט ער וואלט געפארבט די טיש, סתם מ'לייגט ארויף פאודער אויפן טיש נישט דא קיין צובע. דא פוסקים און זיי האלטן אז ס'איז יא צובע, ווייל דא פוסקים און זיי האלטן במציאות וואס וויל איך דא? ווען איך לייג ארויף פאודער אויפן טיש ווייל איך וויל נישט קיין קאלער איז איינס, איך לייג ארויף פאודער אויפן טיש ווייל איך וויל אז די טיש זאל האבן די קאלער, איז דא וואס זאגן אז ס'איז יא צובע, על כל פנים ס'איז דא מקילים. יא, זיי ברענגען ר' משה האט מתיר געווען, אקעי, כ'האב דאס נישט געוואוסט. אז ר' משה האט געהאלטען אז אויב א מענטש לייגט ארויף פאודער, אפילו איך מיין עס צו, אפילו איך מיין די פאודער צו מאכען א קאלער, אבער אויב אבער, אויב אבער ס'איז פאודער וואס איז, ס'ווערט נישט געשמירט אויף די סקין, ס'ווערט נישט אריינגעבויט אין די סקין, ס'קען אראפקומען. קיצור, אנשטאט צו זיין אין די באטעל איז עס אויף די סקין. יא, זאגט ר' משה אז דאס איז, דאס הייסט נישט צובע. סאו מען דארף אבער זייער אכטונג געבן, יא, מען קען נישט נוצן עני, ס'דא מענטשן וואס זאגן פון דעם, אקעי, סאו פון היינט מאל אן, איך גיי נוצן, איך גיי נוצן פאודער, שטאטס צו נוצן מעיקאפ וואס מען שמירט, גיי איך נוצן פאודער. ניין, ווייל רוב פאודערס, איז די פראבלעם איז, די פאודערס האבן אין זיך א געוויסע לחות, און ווען ס'גייט ארויף אויף די סקין, ווערט עס ארויפגעשמירט און ס'ווערט אריינגעלייגט אין די פנים. ס'איז נישט סתם א פאודער, מען קען עס נישט נאכדעם אראפנעמען. דער שבת מעיקאפ איז א געוויסע, איז געמאכט מיט אזא סארט זאך אז ס'איז, אז ס'איז זייער צ, ס'איז נישט סתם פאודער, ס'איז א פאודער וואס איז מורא'דיג צוריבן, און ס'איז ארויפגעלייגט אויף די פנים און ס'קען, אזוי ווי ס'איז ארויף אזוי קען עס אראפגיין זייער גרינג. און במילא וועגן דעם, אויב מען וויל נוצן שבת מעיקאפ, צוויי זאכן, קודם, מען טאר נישט האבן קיין נאסע פנים, אויב די פנים איז נאס, אדער מען, אדער מען האט מויסטשורייזד און די פנים איז אביסל פייכט, טאר מען נישט לייגן די מעיק אפ, ווייל דעמאלטס ווערט עס, דעמאלטס ווערט עס, דעמאלטס איז, גייט עס אריין אין די גדר, נאכאמאל די, עס קען זיין צובע און עס קען זיין ממחק, ווייל מען הייבט אן צו שמירן. סאו די גאנצע היתר איז נאר אויב די פנים איז טרוקען, טאקע עכט טרוקען, און אויכעט לאמיר זאגן אז שבת ביינאכט, פרייטאג צונאכטס האט מען געלייגט מעיק אפ פאר די זמן, מען האט געלייגט נארמאלע מעיק אפ, שבת צופרי איז נאך דא אביסל איבערגעבליבן מעיק אפ פון נעכטן, און מען לייגט ארויף די שבת מעיק אפ, דעמאלס טאר מען אויך נישט, ווייל וויבאלד עס איז דא די מעיקאפ פון נעכטן ביינאכט, ס'איז נאך דא אביסל, ס'איז נאך דא א לחות אויפן פנים, וואס געשענט איז, די מעיקאפ וואס ער גייט ארויף, ווערט אזוי ווי צולאזט אין די אנדערע מעיקאפ. ס'איז דא איין וועג וויאזוי, די פוסקים וואס זענען מתיר זענען מתיר איין וועג, אויב די מעיקאפ, אויב די פנים איז טרוקען, הונדערט פראצענט טרוקען, לאמיר זאגן א פרוי איז געגאנגען אין מקווה, נאכדעם וויל זי לייגן מעיקאפ, יעצט די פנים איז ממש טרוקען, קען זי ארויף לייגן אויפן פנים, כבודם די פוסקים המתירים. נאכאמאל דער ס'דא אסאך מחמ א איך ווייס די רוב פוסקים האלטן אז מ'טאר נישט כ'וועל נאר איינער וויל מ'קען נישט זאגן אז מ'טאר נישט ס'דא מקילים אויף דעם אבער און אויכעט מ'טאר נישט צוזאממישן צוויי קאלערס אויך איז זייער א וויכטיגע זאך כ'ווייס אסאך מאל מישט מען צוויי קאלערס און יעצט אויב דו גייסט מישן צוזאממישן צוויי קאלערס וואס גייט געשען איז אז איין קאלער גייט באקומען די פארב פון די צווייטע קאלער. און דעמאלס, און דעמאלס איז די פשט, דעמאלס איז עכט צובע. אויב איך לייג, איך נעם די מעיקאפ און כ'לייג עס סתם אויפן פנים, און ס'איז אזוי ווי שטאט ס'איז געווען אין די פלאש איז עס יעצט אויף די פנים, אקעי. אבער אויב אבער מ'גייט מישן צוויי קאלערס, וועל איך עובר זיין צובע פון די, פון די פעינטן איין קאלער פעינט די צווייטע קאלער, ווייל, ווייל. ווייל די טעקסטשער פון ביידע ס'איז כמעט נישט דא אזאך די טעקסטשער זאל זיין ביידע ממש די זעלבע, סאו וואס געשענט איז איינס קען זיין אביסל ווייעכער איינס קען זיין אביסל הארטער און וואס געשענט איז איינס כאפט די פארב פון די צווייטע בין איך עובר אויף צובע סאו וואס מ'מעג טון איז מ'מעג נאר נעמען איין פארב און לייגן אויף די פנים און און עס אזוי נוצן. נאך אדער אקעי.